מיר האלטן אינמיטן אונזער הייליגע טאפיק פון שבת און יום טוב. כ'וועל ווייטער רעדן פון שבת. שבת איז א טאג פון רוען. שטייט אין די תורה אז מען דארף רוען. שטייט אין די תורה אז מען דארף זיך אויסרוען. אין אין אין ישעיה שטייט וקראתם לשבת עונג, די שבת זאל זיין א עונג, אבער אין די תורה שטייט ערגעץ אז מען דארף האבן א עונג, מען דארף האבן א ענדזשוימענט, מען דארף זיך אויסרוען, יא, וואס שטייט יענקי?

דארפסט צוהערן, דו דארפסט צוהערן. דער אייבערשטער האט געזאגט א מענטש דארף האבן פרנסה, זאגט דער אייבערשטער דו דארפסט מאכן דיין השתדלות, דיין השתדלות דארפסטו מאכן פון זונטאג ביז פרייטאג, שבת איז נישט קיין צייט צו מאכן קיין השתדלות, שבת איז דיין צייט צו אויסנוצן די צייט פאר בעסערע זאכן. דאס איז געמאכט געווארן, דאס איז ווען ווען דו פרעגסט לגבי השתדלות וועגן ארבעטן וועגן פרנסה, אבער דער אייבערשטער זאגט למען ינוח שורך וחמורך, דיינע קינדער אלעס דארפן רוען, ס'הייסט פארקערט, די תורה דער אייבערשטער זאגט אונז אז דער אייבערשטער אליינס האט געמאכט די וועלט אין זעקס טעג, און די זיבעטע טאג האט ער גערוהט, דו מיינסט דער אייבערשטער שרייבט עס פשוט צו פארציילן היסטארי אז ער האט זיך גערוהט? ניין, דער אייבערשטער זאגט עס, דאס איז וואס איך טו, יעדע שבת וואס איך טו איך רוה מיך אויס, כביכול זאגט דער אייבערשטער, און איך וויל דו זאלסט מיך נאכמאכן, איך וויל דו זאלסט אויך זיך אויסרוען. וויאזוי רוהט מען זיך אויס? נישט אז מען שלאפט ביז צענע עלעווע זייגער שבת אינדערפרי, און נישט אז מען גייט פאפן נאכמיטאג פאר פינף זעקס שעה, ניין, אוודאי מען זאל גיין אביסל פריער שלאפן, מען קען גיין אביסל שפעטער אויפשטיין אינדערפרי, אבער אלעס מיט א שיעור, מען זאל דאווענען ערליך, מען זאל אריינכאפן זמן תפילה סטאפ קנאקן די דארס, זייגער ס'איז סוף זמן קריאת שמע, ס'איז סוף זמן תפילה, און מען דארף אריינכאפן לערנען, מען דארף לערנען שבת, ס'קומט א סעודה, קען מען אדער זיך גיין עסן א סעודה, סתם מען קען עסן דינער וואס מען קען עסן יעדע שבת יעדן טאג סייוויי אדער מען קען עסן א שבת'דיגע סעודה וויאזוי עסט מען א שבת'דיגע סעודה מען זינגט צוזאמען מען זיצט צוזאמען מען פארברענגט צוזאמען מען שמועסט צוזאמען מען לאכט צוזאמען מען זינגט זמירות מען רעדט פון תורות מען פארציילט שיינע מעשות.

דער גוי וועט ווילד הייבט אן צו שרייען, צו שלאגן, צו פאטשן, ס'העלפט נישט, דער קו רוקט זיך נישט פון פלאץ. דער גוי קומט אריין צו לויפן צום איד און זאגט אים, רבי, איך וויל צוריק מיין געלט. פרעגט ער, וואס איז? זאגט ער, וואס הייסט? איך האב געקויפט א קו, זעקס טעג האט זי געארבעט, די זיבעטע טאג יאנקי, גארנישט. זי זיצט אין שטאל און זי רירט זיך נישט, כ'האב זי געשלאגן, כ'האב זי געשמיסן, כ'האב געשריגן, כ'האב פרובירט מיט גוטס, כ'האב פרובירט מיט שלעכטס, גארניקס, זי רוקט זיך נישט פון פלאץ. האט דער איד געזאגט, אוי, דו ווייסט פארוואס? ווייל איך בין א איד, א איד טאר דער בהמה נישט ארבעטן שבת, סאו דער בהמה ווייסט אז היינט איז שבת, גייט זי נישט ארבעטן. איז ער צוגעגאנגען צו די קי און האט איר געזאגט אין די אויער אז איך האב דיך פארקויפט, יעצט האסטו א נייע באלעבאס, האסט א באלעבאס א גוי, יעצט מעגסטו שוין ארבעטן, ווייל דאס באלאנגט נישט מער נישט צו א איד, איז די קי אויפגעשטאנען און האט פלייסיג געארבעט, האט די גוי דאס געזען וואס א קי זאל אויסהערן די באשעפער'ס ווערטער, קענסט זיך פארשטעלן א קי פאלגט הלכות שבת? איז זאָגט ער, איך, נאַרישער גױ! און גלײַך האָט ער זיך מגייר געװען און געװאָרן אַ ייִד. די גמרא האָט דיר דערצײלט ס'אַ מעשׂה, װאָס די גמרא האָט פֿאַרצײלט, אָבער כ'װײס געדענק נישט װי און איך געדענק נישט דער נאָמען. יא, וואס דען? אבער דאס איז אונזער עבודה, עס איז א מצוה, מיר דארפן. א קי האט צוגעהאלטן. דו ביסט מגייר געווען. יא, עס איז אוודאי עס איז א מצוה יאנקי זיך אויסצוריען שבת, אבער מען זאל מיט אריינכאפן מיט לערנען, מען זאל אריינכאפן מיט זמירות, מען זאל זיין שיין איינער צום צווייטן, מען זאל זיין אויף צייט ביים דאווענען, מען זאל דאווענען מיט א געשמאק, דאס איז אונזערע, דאס, האב א שמייכל און זיכער זיין בשמחה. זיין העפי, זיין פרייליך, זיין באחנ'ט, דאס איז אונזערע מצוה. און יעצט וואונטש איך ענק א גוטע זיסע נאכט, שלאף געזונטערהייט, שטיי אויף, איבערמארגן איז שוין דאנערשטאג, און שפעטער איז שוין ערב שבת, ס'קומט שוין שבת, מ'קען שוין שמעקן שבת אין די לופט. א גוטע נאכט.